שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

צוליב וואס מיר זענען זיך אלע צוזאמענגעקומען, און איך ווייס
און איך שפיר איצטער וואס עס מיינט אזוינס א היסטארישע געשעעניש, און איך האלט אז דאס קאנאדער אידנטום וועלכע האבן געהאט דעם זכות אז ס'זאל אויספאלן אויף זייער גורל צוזאמענצורופן אט א די דאזיגע היסטארישע און נאציאנאלע קאנפערענץ דארפן זיין שטאלץ וואס זיי שרייבן אריין א קאפיטל, א גרויס קאפיטל, א המשך קאפיטל, אין דער געשיכטע פונעם גרויסן אידישן געראנגל פאר זיין לשון. ס'איז א קאפיטל פון מארטירערטום, ס'איז א קאפיטל פון שוידערליכן טראגיזם, און ס'איז א קאפיטל פון גרויסע מענטשן, גרויסע פערזענליכקייטן, וואס האבן מיט דעם באוואוסטזיין, אז דאס אידישע פאלק טאר נישט פארטאכלעווען אזא מין נאציאנאלן אוצר, טאר זיך נישט אפזאגן פון אזא מין גייסטיגער טעריטאריע ווי אידיש, האט מען דורך די גאנצע צייט זיך געמיהט און געטאן און געארבעט אָט די דאָזיקע, דאָס דאָזיקע מתּן ייִדיש אונדזערע, דער גרויסער נס פֿונעם לשון, זאָל אונדז חלילה נישט פֿאַרשניטן ווערן און מיר זאָלן נישט זײַן אָט די טרויעריקע יורשים פֿון אַ פֿאַרשניט, וואָס אַ מערדער-פֿאָלק האָט פֿאַרטראַכט. איך בין אײַך געקומען באַגריסן. ווי דער פארזיצער פון דעם וועלט ראט פון אידישן קולטור קאנגרעס, און איך בין באמת דאנקבאר דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק וואס האט מיך פארבעטן צום היינטיגן יום טוב און צו דער גרויסער שמחה. ס'איז אפשר כדאי ביי דער איצטיגער געלעגנהייט אביסל א בלעטער צו טון די אידישע געשיכטע אויף צוריק און זיך דערמאנען אז מיר דא איצט זענען אין המשך פון דער טשערנאוויצער קאנפערענץ וואס איז אנגעהויבן געווארן וואס איז געעפנט געווארן מיט מיט איין און זעכציק יאר צוריק, אגוסט נײַנצן הונדערט און אַכט, דעם דרייסיגסטן אגוסט נײַנצן הונדערט און אַכט איז די קאנפערענץ געעפנט געווארן. ס'איז געווען איינע איינע פון די ראמאנטישסטע געשעענישן אין אידישן לעבן דעמאלט. ס'האט ג ס'איז געווען אויפגאנג, ס'איז געווען בארג ארויף, ס'איז אבער אויכעט געווען, ווען מיר טראכטן אויף צוריק, איינע פון די טראגישסטע קאנפערענצן, ווייל אינגאנצן דאס גאנצע באוואוסטזיניגע אידיש אידיש לעבן, האט נישט מער געדויערט ווי קוים עטליכע דרייסיג יאר, איך ווייס נישט צי מיר גיבן זיך אפ א דין וחשבון אז די גרויסע וויטאליטעט פון דער אידישער פרעסע אין דער וועלט, דער גרויסער קאך און דער ברויז, פון אידישן בוך-וועזן, די געוואלדיגע שעפערישע ענערגיע פון אידישן שרייבערטום, די לערער, די אידישע סעמינארן, די פעדאגאגישע ארבעטן, די קינאס, אל אל די אלע זאכן. וואס זענען געקומען ווי א פועל יוצא פון דעם גרויסן סטימול פון דער טשערנאוויצער קאנפערענץ, האט געדויערט נישט מער ווי עטליכע דרייסיג יאר, און דעמאלט איז געקומען דער חורבן. מיר וואס זענען זיך היינט צוזאמענגעקומען דא אויך קומען צוריק אויפריכטן דעם גרויסן ריס, דעם גוואלד-ריס אין דעם אידישן לעבן, וואס איז געקומען, וואס איז אנטשטאנען ווי א רעזולטאט פונעם חורבן, וואס האט איבערגעריסן די קאלאסאלע ארבעט, די קאלאסאלע פארזעצליכקייט, דעם קלעטער בארג-ארויף, וואס דאס אידישע לעבן האט אנגעהויבן אין די אויף אט דער דאזיקער קאנפערענץ אין טשערנאוויץ אין בוקאווינע מיט איין און זעכציק יאר צוריק, און דאס איז געווען די יוגנט פון די אידישע ליטעראטור. דער עלטסטער דעמאלט פרץ איז אלט געווען זעקס און פֿופֿציק יאר, שלום אש דער הויכער, דער שטאָלצער, דער, דער, דער, דער, דער בוים, דער גרויסער פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור, איז קוים אַלט געווען אַכט און צוואַנציק יאָר. און רייזען און נאָמבערג זענען אַלט געווען צו צוויי און דרײַסיק יאָר. ס'איז געווען אַ, אַ געוואַלדיגער אימפּעט פֿון יוגנטלעכקייט, וואָס האָט צוזאַמענגעבראַכט מאָלט אײַך פֿון אַלע ייִדישע פּאַרטייען. נישט מער ווי נײַן און פֿערציק ייִדישע דעלעגאַטן, אָבער מיט אַ פּעריפֿעריע פֿון הונדערטער ייִדן, וואָס האָבן דעמאָלט מיטן אייגענעם ווילן געשטראָמט קיין טשערנאָוויץ, כּדי בײַצוזײַן בײַ דער גרויסער היסטאָרישער געלעגנהייט. און איך שטעל זיך פֿאָר, ס'וועט אימעצער קומען, דאס אידישע לעבן וועט גיין פאראויס און וועט בליען, און עס וועלן קומען אידישע אינגעלייט וואס וועלן שרייבן די וואונדערליכע געשיכטע, אפילו אפילו צוגעשפיצט מיט אביסל וויזיע, מיט אביסל חלום. שרייבן די געשיכטע פון דער דאזיקער טשערניוויצער קאנפערענץ, דעם דאזיקן יוגנטליכן חלום פון יידישן לעבן. ס'איז דאך געווען די ערשטע גרויסע קולטור-קאנפערענץ פון מזרח-אייראפעאישן יידנטום, וואס דאס אליין איז געווען א קאלאסאלע געשעעניש. זיי וועלן שרייבן ווי ס'איז געשטאנען שלום אש און צוגעשפילעט א לעבעדיגע בלום צום לאץ פון יעדן דעלעגאט וואס איז אריינגעקומען. זיי וועלן דערציילן וועגן דעם ענטוזיאזים וואס האט געהערשט אין דעם זאל דעמאלט. די טשערנאוויצער קאנפערענץ האט געדויערט א אכט ניין טעג, און אנגעהאלטן מיט פלאם פייער, מיט פלאמעדיגע דיסקוסיעס און וואונדערליכע רעפעראטן וואס זענען וואס מען ווען מען ליינט זיי היינט זעט מען וואס פאר א גרויסע כוחות האבן געשטאלטיגט די דאָזיקע קאָנפֿערענץ און געגעבן איר פֿאָרעם און אויסדרוק. ס'איז געווען אין ייִדישן לעבן האָט אויפֿגעבליצט עפּעס אַזוינס, וואָס מע האָט אַפֿילו דעמאָלט נישט גענוג אָפּגעשאַצט. ס'האט געבראכט צום לעבן און ארויסגערופן צום לעבן אזעלכע כוחות וואס מ'האט גארנישט געוויסט אז זענען דא אין אידישן לעבן. וואונדערליכע זאכן זענען געשען ארום דער טשערנאוויצער קאנפערענץ, און אגב, ס'דא א שטיקל ענליכקייט צווישן דער טשערנאוויצער קאנפערענץ און דער איצטיגער מאנטריאלער קאנפערענץ. די טשערנאוויצער קאנפערענץ איז פארגעקומען אין טשערנאוויץ, אין בוקאווינע, אין עסטרעך-אונגארן, דערפאר ווייל די אידן מיט א פראקטישן חוש האבן איינגעזען אז דארט א וואו ס'האבן זיך אנגעהויבן וועקן פארשידענע קליינע נאציאנאליטעטן אין עסטרייך-אונגארן און אנגעהויבן פאדערן גלייכבארעכטיגונג פאר זייערע שפראכן, פאר זייערע קולטורן, און דער געשריי, דער געבאט פון דער שעה איז געווען אוטאנאמיע דעמאָלט אָ זענען די ייִדן אויך אַרײַנגעקומען און געזאָגט, מיר זענען אויך דאָ, אונדזער לשון איז אויך דאָ, און מיר פֿאָדערן גלײַכבאַרעכטיקונג מיט אַלע נאַציאָנאַליטעטן און אַלע שפּראַכן. עפּעס ענלעכס איז אויך דאָ, נאָך אַלעמען, פֿאָרגעקומען אין מאָנטרעאָל, דאָ, וווּ ס'קומט פֿאָר אַ געראַנגל פֿאַר אויטאָנאָמיע, איז עס פּאַסיק, איך ווייס אז ס'וועקן זיך ערגעץ וואו נישט נאר די פראנצויזן, נאר ס'וועקן זיך אפילו די אוקריינער, און ס'וועקן זיך עפעס שטיקלעך איטאליענישע געמיינדעלעך אויכעט און פאדערן גלייכבארעכטיגונג. איז דאך נישט מער ווי רעכט אז אונזער ישוב דא אויך פון א פערטל מיליאן אידן זאלן קומען אויך מאנען די אנערקענונג און די גלייכבארעכטיגונג פון אידישן לשון און די אידישע קולטור. איך וויל אביסל ארונטער ארונטער פון די טעמע און געבן בלויז פארענטעטיש, עטליכע באמערקונגן. ס'זענען דא קאנווענציאנעלע ליגנס וואס האבן זיך געשאפן ארום דער אידיש, ארום אידיש און ארום דעם געראנגל פאר אידיש. קודם כל איין ליגן און דאס איז אז אידיש איז אנטשטאנען און געקומען צום לעבן בלויז דערפאר ווייל אידן די וואס האבן געקעמפט פאר אידיש זענען געווען עם הארצים, עם הארצים אויף העברעיש, און דערפאר האבן זיך אפגעגעבן מיט אידיש. א צווייטער ליגן אז די אידן וואס זענען געווען אנטי העברעיש האבן געשאפן דעם גאנצן קאמף ארום יידיש און ארום יידישיזם, וואס דאס ווארט איזם איז אזא מין צוטשעפעניש צום ווארט יידיש וואס מען דארף עס נישט האבן, אז זיי האבן געשאפן דאס דעם יידישיזם בלויז דערפאר ווייל זיי זענען געווען עם הארצים אויף עברית און ווייל זיי זענען געווען אנטי העברעיש. עס הייבט זיך נישט אן און לאזט זיך נישט אויס. ס'איז איינער פון יענע ליגנס וואס מען מוז פארריכטן. איך וועל אייך דא געבן א קורצן, כ'וועל זיך אפשטעלן בקיצור, בלויז ווי א מוסטער, אויף די פערזענליכקייטן וואס ס'האבן באוואוסטזיניג באוואוסטזיניג אנגעהויבן דעם קאמף פאר אידישן, פארן אידישן לשון. איז פארהאנען א שענערע פערזענליכקייט אין אידישן לעבן ווי דאקטער נתן בירנבוים? אט אט דער דאזיגער אומרואיגער גייסט וואס איז ארומגעלאפן איבער די גאנצע וועלט דעמאלט אזוי ווי א שטאפעט, א גרויסער א גרויסער שליח, ער איז געווען דער ערשטער וואס האט אנגעצונדן דעם געדאנק

ווען ער האט געקראגן דעם צירקולאר איז אים עפעס נישט געפעלן געווארן נתן בירנבוים'ס גאליציאנער אידיש. דארט געווען אזויפיל דייטשמעריש אז ער האט זיך געהאלטן אן עצה מיט זיין גוטן חבר, זיין גוטן פריינד מיט דעם עלטערן דינעזאן, און עפעס האבן נישט געקענט צוקייען די עברה. געטראכט זיך א אידיש קאנפערענץ מיט אזא מין לשון, אבער דער סוף איז געווען אז ווען פרץ איז געקומען צו דער קאנפערענץ איז ער געווארן דער צענטער און האט אנגעצונדן אלעמען מיט אן ענטוזיאזם. און וואס איז דעמאלט אוועקגעלייגט געווארן? איך האב געהערט דאס רעדן עטליכע מאל און מען האט דערמאנט העברעיש און אידיש, אידיש און העברעיש. דאס איז דאך געווען די טשערנאוויצער קאנפערענץ. אין דעם איז עס באשטאנען. ס'האט זיך געהאנדלט כמעט אין א קוצו של יוד. דער אונטערשיד איז געווען צווישן די און א. ס'זענען געווען דיניקעס און אניקעס. די דיניקעס האבן געזאגט אז ס'דארף זיין אידיש דארף זיין די נאציאנאלע שפראך, און די אניקעס האבן געזאגט אז ס'דארף זיין א נאציאנאלע שפראך. איז דער דאזיקער דער דאזיקער געראנגל צווישן די און א, און איך וויל אייך זאגן אז די מינדערהייט איז געווען די די. דער בונד האט געארבעט זייער שטארק אז מ'זאל פראקלאמירן אידיש פאר די נאציאנאלע שפראך, זיי זענען געווען אין דער מינדערהייט, און דער גרויסער טעארעטיקער פון אידישיזם דאקטאר זשיטלאווסקי, וואס ער האט ער האט געליינט די דעקלעראציע ביי דער קאנפערענץ, ער איז געווען דער וואס האט אנגעהויבן זיין דעקלעראציע מיט א גרויסן לויב-געזאנג פאר'ן העברעישן לשון. ס'איז געווען אזא לויב-געזאנג פאר העברעיש, אז אלע ציוניסטישע דעלעגאטן האבן אים געוואלדיג אפלאדירט. אבער ס'איז געשען עפעס א מכשול, די צווייטע העלפט מען האט אים נישט נאר אפלאדירט, מען האט אזוי געפאטשט בראווא, ס'איז געווען ווילד, אבער אבער די צווייטע העלפט האט ער אבער אויכעט געלויבט, אידיש האבן זיי אים גענומען אויספייפן, האט ער געזאגט א דעמאלט א א ווארט אויף א ריינעם העברעיש, לא מפאטשייך ולא מפייפייך. דאס זענען געווען. ס'זענען פארגעקומען ס'זענען פארגעקומען וואונדערליכע עפיזאדן ארום דער טשערנאוויצער קאנפערענץ, נישט נאר האט מען טאקע נישט נאר האט מען געפאטשט בראווא, נאר שלום אש דער יונגער, וואס האט זיך אויכעט אויסגעצייכנט שפעטער אין שפעטערן לעבן, ער האט געקענט ווי מ'זאגט יא הויבן א האנט, האט דעמאלט דאכט זיך געמאכט זיין ערשטן ארויסטריט אלס אן אמת'ער פאטשער, ווייל ווייל א א איד האט זיך אויפגעהויבן און האט געזאגט, גייט זיך אהיים מיט אייער פארשטונקענע שפראך, האט ער האט ער אים דערלאנגט א פאטש, טאקע אן אמת'ן פאטש. נאך די קאנפערענץ ווען ווען פרץ פרץ האט זיך אויפגעהויבן זייער אינדערפרי און גענומען א דראשקע כדי צו פארן אהיים, פארן צום באן, צו דער באן, נעמען א צוג, כאפן א צוג, א שנעל צוג, צוריק קיין קאווא ווארשע, עס איז געווען פארטאג, האט זיך אויף, איז אים אנטקעגן געקומען א אידישער אינגערמאן, ער האט געזאגט, איר זענט א פאררעטער צום אידישן פאלק, צו פרץ. פרץ האט זיך נישט פארלוירן, האט ער אים געזאגט, צוליב דעם האט איר זיך באדארפט אויפהייבן פארטאג. אט די דאזיגע קליינע די דאזיגע קליינע עפיזאדן ארום דער טשערנאוויצער קאנפערענץ זענען אילוסטרירן פאר מיר וואס פאר א לעבעדיגע זאך דאס איז געווען. דארט איז געווען למשל אפילו א גרויסע א גאנץ שטארקע באוועגונג, אינגאנצן נײַן און פֿערציק דעלעגאטן, פארגעסט נישט אבער ארום די דעלעגאטן זענען געווען הונדערטער מענטשן וואס האבן געשטיצט, געווען א גאנץ שטארקע באוועגונג דעמאלט אז מען זאל אנהייבן שרייבן אידיש מיט לאטיינישע אותיות, און א רומענישער איד א שרייבער וואס האט אנגעהויבן מאכן דעם עקספערימענט האט אפילו געזאגט אז אין א קורצע צייט האט זיין זשורנאל צוליב דעם געווינען דריי טויזנט צירקולאציע. אבער גאט צו דאנקען ס'איז דורכגעפאלן. אבער מ'האט זיך געהיצט, מ'האט גערעדט וועגן די אלע זאכן. איך וויל בלויז צוריק גיין און זאגן, איך זעה אז דא זיצן צוויי אינגעלייט, יוגנטרוף, און איך האב מיט זיי גערעדט, און איך קען גוט דעם זשורנאל זייערן, און זיי זענען אונזער צוקונפט, און איך האב שוין געזאגט ביי אן אנדער געלעגנהייט אז פון די צוויי וועלן ווערן מסתמא צוואנציג און פערציג און פופציג, זיי זאלן אמאל אנשרייבן מאנאגראפיעס וועגן די דאזיגע גרויסע אידישע פערזענליכקייטן וואס האבן זיך איינגעשטעלט פאר אידיש. איך וועל דא זיך באנוצן בלויז מיט דריי אזעלכע פערזענליכקייטן און איך בין זיכער אז כ'וועל אנצינדן די פאנטאזיע. אגב איך וויל זאגן אויכעט אז ס'איז מיר געווען זייער איינגענעם צו הערן היינט עטליכע פיינע באזונדערע און פארשידענע אידישע דיאלעקטן. ביז איצטער האבן מיר געהאט אין אידישן לעבן גאליציאנע אידיש און אוקריינע אידיש און ליטווישן אידיש, איצטער האבן מיר קאנאדע אידיש און ארגענטינע אידיש מיט א למד, און הלוואי עס זאלן טאקע זיך צעוואקסן אט די דאזיגע אידישע דיאלעקטן און מיר זאלן האבן נחת. איך דארף אייך נישט דערציילן איך דארף אייך נישט דערציילן אז מענדעלע מוכר ספרים

פון העברעיש פונקט ווי פון אידיש, האט בלויז געו האט בלויז געוויסט וויאזוי צו באנוצן זיך מיט העברעיש מיט דער צייט, אז מ'איז אמאל אריינגעקומען צו אים צו מענדעלען, א יונגער שרייבער, האט ער געזען ווי מענדעלע האלט אין איין טרייבן עפעס מיט די האנט, טרייבט און טרייבט אוועק, האט אים דער יונגער שרייבער געפרעגט, ר' זיידע, וואס מאכט איר עפעס אוועק אלעמאל מיט די האנט, איר זיצט ביים טיש און איר מאכט מיט די האנט,

וואס האט געוואוסט ווי נאך צו שאפן א לעבעדיג לשון אויף אידיש, האט עס אויך געשאפן אין העברעאיש, און די העברעער אנערקענען עס. נו, דאכט זיך מיט אזא זיידן, אזא מין טייערן זיידן, אזא מין עם הארץ פון העברעאיש און פון אידיש, איז גוט צו גיין אין מלחמה אריין. און שלום עליכם איז אויך נישט געווען פון די גרויסע עם הארצים אויף העברעיש, און דעמאלט אויך האט די גאנצע אידישע ליטעראטור, די קאריפעען, פרץ הירשביין און דוד פינסקי און אפילו שלום אש און אנדערע און נאמבערג, האבן אלע אנגעהויבן שרייבן העברעיש. און מ'האט א און אפט זענען געבליבן און פיכמאן און אלע זענען געבליבן גלייכצייטיג, אסאך פון זיי זענען געבליבן אי העברעאישע און אי אידישע שרייבער, ווידער צו דערמאנען מענדעלע מוכר ספרים'ס בארימט ווארט, וואס מ'האט אים געפרעגט וועגן די לשונות האט ער געזאגט אז ער אטעמט מיט ביידע נאז לעכער, העברעאיש און אידיש. איך וויל דא דערמאנען דאקטאר יוסף לוריא א איד וואס איז געבוירן געווארן אין אַכצן הונדערט און איין און זיבעציק און איז אוועק אין נײַנצן זיבן און דרײַסיק. ער איז געווען א דאקטער פון פילאזאפיע און פון געשיכטע, און איז געווען דער רעדאקטער פון יוד אין יענער צייט, ער האט אויך רעדאקטירט דעם פריינד און ער האט געהאט כסדר מחלוקות, ער איז געווען א גרויסער ציוניסט, פאר ער איז געשטארבן אין מדינת ישראל אין ארץ ישראל דעמאלט, געווען א גרויסער ציוניסט, און כסדר איז זיך פונאנדער געגאנגען מיט די ציוניסטישע חברים זיינע און פריינט וועגן אידיש, און ער האט געהאט. ער האט אנגעשריבן אין פריינד איז געדרוקט געווארן אין נײַנצן הונדערט זעקס, צוויי יאר פאר די טשערנאוויצער קאנפערענץ, א גרויסע עסיי וואס האט געהייסן יידיש און איר נאציאנאלע ווערט, און ער האט אוועקגעלייגט א קאטעגארישן אימפעראטיוו אז אזוי ווי אין יידיש האט דאס יידישע פאלק אריינגעלייגט איר גאנצע נשמה דעם גאנצן אוצר טאר מען אט א די נשמה נישט אויסרייסן פון זיך. דער דאזיגער יוסף לוריא איז געווען א הויך געלערנטער מענטש און איינער פון די אינטעלעקטואלן פון זיין דור, געווען א קעמפער פאר אידיש. נאך דער טשערנאוויצער קאנפערענץ האט זענען באפאלן אזעלכע אידן, אזעלכע טייערע אידן אויכעט געווען, אידן פונעם צווייטן צד. הלל צייטלין האט געזאגט אז דאס איז געווען אן אסיפה פון עם הארצים. אחד העם האט געזאגט, היינט אין טשערנאוויץ, מארגן אין קבר. ראובן בריינען האט געז ראובן בריינען האט געש האט זיך גאר אויסגעצייכנט. ראובן בריינען האט געזאגט, יידיש? יידיש האט דאך איינגעזאפט אין זיך אלע רייכעס פון מארק, און מען פילט דעם עיפּושן לשון. האט ער, אפילו ביאליק האט געזאגט אז נאך דער טשערנאוויצער קאנפערענץ לייגט זיך אים מער נישט די האנט צו שרייבן יידיש, אזוי אין כעס איז ער געווען. און זיי האבן נישט איינגעזען אז די טשערנאוויצער קאנפערענץ האט בפירוש אוועקגעשטעלט א נביאיש בילד פאר דער גאנצער אידישער ליטעראטור, פאר דעם גאנג פון דער אידישער ליטעראטור. פרץ האט געזאגט אין זיינע רעפעראטן, העברעאיש איז אונזער נאציאנאל לשון. ייִדיש איז אונדזער פֿאָלקס-לשון. און ס'וועלן נאָך אַדורכגיין שיינע יאָרן, ביז וואַנען מיר וועלן דאַרפֿן איבערגיסן די גרויסע קולטור-אוצרות, וואָס הייבן זיך אָן פֿון תּנך ביזן הײַנטיקן טאָג, וואָס דאָס העברעיִש האָט אָנגעזאַמלט, איבערגיסן אויף ייִדיש. אז אידיש זאל ווערן דאס לשון פון פאלק, אויך א פאלקס לשון. שלום אש האט געשריבן דארט אז מען דארף זעהן איבערזעצן דעם תנך וואס גיכער אויף אידיש און אלע אנדערע אוצרות, און נאמבערג האט גערעדט אין זעלביגן גייסט. אלע אידישע שרייבער וואס זענען דארט געווען האבן גערעדט אז פרץ'ס בארימט ווארט טאקע ביי דער טשערנאוויצער קאנפערענץ אז אידיש הייבט זיך נישט אן מיט אייזיק מאיר דיק נאר אז די גאנצע אידיש קולטור און דאס אידישע לשון ציט יניקה פון תנך פון יענע צייט אזוי אז ס'איז געווען זייער נאטירליך אז ווען ס'איז געקומען צו דער אפשטימונג צווישן די און א האבן דארט די א נאציאנאלע שפראך האט געוואנען דעמאלט א פארן אידישן פאלק א גרויסע פאראויסיגע וויזיע ווייל שטעלט זיך פאר דעמאלט א וואס העברעיש האט ווי העברעיש האט אויסגעזעהן מיט עטליכע זעכציג יאר צוריק בן גוריון האט מיר געזאגט ווען איך בין געווען אין ישראל מיט זיבן יאר מיט זעקס יאר צוריק האט ער מיר געזאגט אז מיט עטליכע זעכציג יאר צוריק ווען ער איז געקומען קיין ישראל האט מען נישט געקענט צוזאמען נעמען אן אסיפה ווי מען זאל רעדן העברעאיש און ס'זאלן קומען צו דעם זעכציג אידן און דערציילט האט ער מיר אז איידער ער איז געפארן קיין ישראל א אינגל א אינגערמאנטשיקל האט ער גענומען אויף זיך א נדר אז ער וועט נישט רעדן קיין אידיש. שטעלט זיך פאר, זאגט ער גאטשטער, מיין עונש אז איך האב געמוזט ווערן דער איבערזעצער אסאך מאל פון דעם פארזיצער פאר דעם אידישן עולם, כדי זיי זאלן פארשטיין וואס מען רעדט צו זיי, איז אין יענע צייט, אין יענע צייט האט עס, האבן די אידישע דעלעגאטן, די ניין און פערציג דעלעגאטן מיט די הונדערטער געסט, פארשטאנען. אז מען דארף פראקלאמירן אידיש ווי א די צווייטע נאציאנאלע שפראך אונזערע, און אזוי איז עס געבליבן ביזן היינטיגן טאג, און בלויז מיט די וויזיע, בלויז מיט דעם פאראויסבליק האט זיך געפארעמט דאס אידישע לעבן. אבער איך וויל דערמאנען נאך א אידן, יוסף יהודה לערנער. א איד וואס איז געבוירן געווארן אין אַכצן הונדערט און זיבן און פֿערציק און געשטארבן אין נײַנצן הונדערט און זיבן. ער איז געווען אן אנגעזעענער רוסישער זשורנאליסט, גוט באקאנט אין דער רוסישער זשורנאליסטיק. ער האט געשריבן יידיש אין קול מבשר פון דעמאלט א. אין קול מבשר האט זיך אנגעהויבן צו דרוקן מענדעלע מוכר ספרים, און ער האט. געשריבן יידישע, ער איז געווען אפשר דער ערשטער יידישער קריטיקער פון דער יידישער ליטעראַטור, איינער פון די פיינסטע סטיליסטן אין יידיש, און געווען איז ער אן אדוואקאט פון פראפעסיע און א גרויסער געלערנטער, און ער האט דעמאלט געשמיסן די אסימילאציע, וואס זיי שעמען זיך מיט יידיש, אדער זיי שעמען זיך מיט יידיש, אָדער זײ װײנען נעבעך מיט ביטערע טרערן, װאָס ייִדיש װעט מוזן פֿאַרשװינדן. עפּעס איז זײער ענלעך, דאַכט זיך, אױף זאַכן, װאָס מיר אַלײן האָבן עס געהערט דעם הײַנטיקן טאָג. ער האָט עס, ער איז געװען דער ייִד, װאָס האָט איבערגעזעצט אוריאל אַקאָסטע אַפֿילו. ער האָט, ער איז געװען, ער איז געװען פֿאַרנומען, צוזאַמען מיט גאָלדפֿאַדענען, בשותּפֿות אַמאָל געמאַכט אַ ייִדיש-טעאַטער. אָבער מיט דעם ייִדן איז געשען אַ שטיקל מכשול. נישט פאר קיין שום איד געדאכט, האט זיך דער דאזיקער לערנער געשמד'ט. אזוי, איך גיב עס צו אייך צוליב דעם וואס ער האט א וואונדערליכע פערזענליכקייט, איצטער ווען מען קוקט אויף צוריק רעטראאקטיוו, מילא דער שמד זאל עס פאלן אויף זיינע ביינער, אבער דער פאקט וואס אזא מין איד אגב, דער שמד, דער שמד דערציילט מען אזוי ווי ער איז געווען אן אדוואקאט האט ער עפעס אביסל באשווינדלט א קליענט זיינעם, און דעמאלט אין יענע יענע פראוואסלאוונע צייטן, די רוסישע, האט מען זיך געקענט אויסקויפן פון טורמע בלויז נאך אביסל טויפוואסער. האט ער זיך געשמד'ט. אבער דאס וואס ער האט אויפגעטוען פאר א איד, פאר אידיש און פאר אידישע ליטעראטור איז דאך געווען איינער פון די גרויסע אינטעלעקטואלן פון זיין דור וואס האט געקעמפט אפיציעל פאר אידיש. און נאך דעם לעצטן וועל איך דערמאנען אין שייכות מיט דעם געראנגל פאר אידיש א טייערן איד און ער האט געהייסן יהושע מרדכי ליפשיץ געבוירן געווארן אין אַכצן נײַן און צוואַנציק פאר דער טשערנאוויצער קאנפערענץ, ווי איר זעט, און אוועק אין אַכצן אַכט און זיבעציק, אויך פאר דער טשערנאוויצער קאנפערענץ, און ער איז געווען איינער פון די גרעסטע געלערנטע פון זיין דור. ער האט ארויסגעגעבן ווערטערביכער, יידיש-רוסישע און רוסיש-יידישע ווערטערביכער, און ער האט געקעמפט פאר יידיש. ער האט דעמאלט אנגעשריבן, ער פלעגט שרייבן פאלעמיק, פלעגט ער שרייבן אין גראמען, האט ער אנגעשריבן א מין דיאלאג, און דער דיאלאג איז געווען צווישן יודל און יהודית, יודל איז געווען דאס אידישע פאלק, און יהודית איז געווען נעבעך דאס אידישע לשון, איז יודל טענה'ט זיך אויס מיט יהודית'ן און יהודית זאגט צו אים פארוואס מיסט זיך ער האט גענוצט דעמאלט נאר פוילישע גראמען פארוואס נוצט זיך זאגט ער מיסטו זיך אלעמאל פאר פרעמדע ביקן צו יודלען און אויף אנדערע קוקן און פארוואס האלטסטו אז איך האב נישט קיין גוטע דאליע דו פרואוו מיך נאר אויס זאגט זי, אויספוצן, וועסטו שוויצן און זעהן אז איך בין גאנץ א נישקשה'דיגע שפראך. ענטפערט יודל אז ער האט חתונה געהאט מיט העברעיש און העברעיש איז זיין אימער ווייב. זאגט אין דער פאעמע, זאגט אים יהודית, כ'לעבן זאגט ער, זאגט זי, איך קען זי גלייך מיט דיר. כ'קען זי גלייך מיט דיר מיינענדיג העברעיש, און כ'האב זי ליב אן א שיעור, וואס איך ווינטש איר זאל אנגיין מיר, אבער צו איר קומסטו נאר מיט א וויזיט, און צו מיר דארפסטו אלע מינוט. זי, זי, מיינענדיג העברעיש, איז טאקע א גאטס וואונדער, אבער מיט מיר האסטו דאך קינדער. איז דער דאזיגער, דער דאזיגער קעמפער און ראנגלער און טשעמפיאן פון אידיש פלעגט מען זען זייער אפט ווי ער גייט ארום צווישן די יאטקעס אויף די געמערקן און ער זאמלט ווערטער. און ער הערט זיך איין אין לשון, און צילעוועט עס אויף, און שנירלט עס אויף, און מאכט ווערטער-ביכער, מיט אזויפיל ליבשאפט צו אידיש. ער איז געווען בכלל א טשודאק א איד, ער איז געווען א וועגעטאריער, און ר'האט אפילו, און ר'האט זיך אנגענומען. ער האָט זיך אָנגענומען איין מינוטקעלע. דער וועגעטאַריער האָט זיך בײַ מיר אָנגעהויבן, דער טשודאַק. איך האָב נאָך מער. ער איז געווען פֿאַראינטערעסירט, ער איז געווען פֿאַראינטערעסירט און ער האָט, און ער האָט געגרינדעט

דער דאזיגער איד האט געהאט די גרעסטע השפעה אויף מענדעלע מוכר ספרים. ס'איז א סברה אז ווען נישט ער וואלט קיין מענדעלע נישט געווען. זיי ביידע האבן זיך געטראפן אין בערדיטשוב און ער האט אנגעהויבן איינטענה'ן מיט מענדעלע מוכר ספרים דעמאלט אויך ווען מענדעלע איז נאך געווען א העברעאישער שרייבער ער זאל זיך א ווענד טון און א קער טון צו אידיש, און ביידע זענען געפארן אסאך מאהל מיט פראשעניס קיין פעטערבורג ארויסצוגעבן א אידישע צייטונג. הכלל, איך האב אייך בלויז געוואלט באווייזן אז אין דער גאלעריע פון די ערשטע קעמפער פאר אידיש זענען דא זענען געווען אזעלכע הויכע אינטעלעקטואלן, ווייל לויט מיין מיינונג איז שפראך באוואוסטזיין א הויכע מדריגה, א הויכע א מדריגה פון הויכער אינטעליגענץ, גייט ארויס און פרעגט א דעם דעם ערשטן דורכשניטליכן דורכגייער א קריסט אויף די גאס און פרעגט אים דו יו לאוו אינגליש? וועט ער אייך אנקוקן ווי משוגע.

טא ווי קען מען רעדן וועגן דעם אז עס איז געווען אז אידיש איז א רעזולטאט פון עם הארצות, אדער אידיש איז א רעזולטאט פון אנטי העברעאיש? עס איז געווען א געזעמל פון עם הארצים. אין זכות פון אט דאסיקע גרויסע אסיפה

און דער פארזיצער איז געווען גערעכט, דאקטער קעידזש וואס האט די גאנצע צייט גערעדט וועגן די צוויי צוזאמען, העברעיש און אידיש, אידיש און העברעיש. איר ווייסט, איך טראכט, איך האלט אלעמאל אז ס'איז געווען א גרויס נס, אחוץ וואס מדינת ישראל איז א נס, איז געשען נאך א גרעסער נס, און דאס גרויסע נס פון מדינת ישראל באשטייט אין דעם וואס דער דור המדבר פון אונזער צייט איז יא אריין אין לאנד אריין. דער דור המדבר פון יענע צייט איז אויסגעשטארבן נאך פערציג יאר וואנדערן אין דער מדבר, ווייל יענער דור המדבר האט נישט געהאט הינטער זיך גארנישט אחוץ פארקנעכטונג, קנעכטשאפט. אבער אונזער דור המדבר, אונזער דור המדבר איז דער געלייטערטער איד, די גרויסע, די נייע אידישע פערזענליכקייט, וואס האט זיך געלייטערט דורך דורות, און זיך דערהויבן און געווארן א איד וואס קען זאגן זייער שטאלץ, עפנט די טויערן, עס גייט, קומט אריין דער גרויסער איד, אט א דער דאזיקער איד פון אלע דורות איז אריין אין לאנד אריין, דאס איז דור המדבר, דער איד פון אונזערע תפוצות, און ווייל ער איז אריין אין לאנד אריין, האבן מיר געהאט פאר די די ערשטע די ערשטע פירערס אונזערע די מנהיגים, חיים ווייצמאן און בן צבי און בן גוריון און שזר און אשכול, אלץ אונזערע אידן, אונזערע דור המדבר'ניקעס, דאס זענען אונזערע אידן וואס זענען אריין אין לאנד אריין. ס'איז נישט לאנג צוריק ארויס, כ'ווייס נישט פארוואס די אידישע פרעסע האט עס נישט געהאט, ווייל די גאנצע העברעאישע פרעסע איז פול דערמיט, ס'איז ארויס א א א א א יונתן ראטאש דער העברעאישער פּאָעט, דער איינציקער מאָהיקאַנער, פֿאַקטיש, דער איינציקער אָדער דער צווייציקער, אפשר דאָ צוויי אַזעלכע משוגעים, דער איינציקער מאָהיקאַנער פֿון די כּנענים, האָט ער לעצטנס געשריבן אַ פּראָטעסט-בריוו, אַז אין זיין פּאַספּאָרט זאָל נישט שטיין דאָס וואָרט ייִד, ער וויל זיך נישט אידענטיפיצירן מיטן אידישן פאלק. דער רטוש שרייבט העברעיש, אבער איז זאגט ער א כנעני, א גוי, און ער וויל נישט האבן צו טון מיט אידישע רעליגיע אויך נישט. אידישע אמונה, ער האלט נישט דערפון. ווען מיר וואלטן חלילה נישט אריינגעקומען דארט אהין מיט אונזער דור המדבר, וואלט דאס גאנצע לעבן דארט פארכנעניזירט געווארן, און מיר וואלטן געהאט, און די רטושעס וואלטן געווען געוואקסן ווי שוואמען דארט נאך א רעגן. אונזערע אידן זענען דארט געקומען און אריינגעבראכט דעם אראמאט פון אידיש. לאזט זיך נישט איינרעדן אז אז אויב מ'האט געקעמפט דארט געגן אידיש, די קעמפערס געגן אידיש האבן ליב געהאט אידיש. די אנטי אידישיסטן האבן געארבעט מיט אזא מין ענטוזיאזם געגן אידיש, דווקא דערפאר ווייל זיי האבן ליב געהאט אידיש. און זיי האבן מורא געהאט אז עפעס וועט עס ווערן דערפון. מיט דעם כח, מיט דעם כח וואס איז איינגעפלאנצט געווארן דא, א וואס די טשערנאוויצער קאנפערענץ האט געוואלט, אט אט די ביידע לשונות צוזאמען איז געשאפן געווארן א גרויסע ליטעראטור דארט. איר ווייסט אז אין ישראל זענען איצט פארהאנען זיכער צען אדער פופצן גרויסע אידישע פאעטן, וואס ביי דער וועלט זענען ניט דא אזויפיל גרויסע אידישע פאעטן ביי פעלקער, ביי גרעסערע פעלקער. און ס'איז דא א גרויסע א א ווי קען מען, ווער וועט דען דאס נעמען און אוועק ווארפן? ווער וועט עס ווען עס איז דערוועגן זיך דאס אוועק צו ווארפן? זאג איך טאקע, געבענטשט זאלט איר זיין קאנאדער אידן. זאלן געשטארקט ווערן אייערע הענט, ס'וועט זיין א ביישפיל פאר דער גאנצער אידישער וועלט אייער המשך צו דער טשערנאוויצער קאנפערענץ, און אידיש וועט לעבן און בליען בלויז ווען ס'וועט זיך טוליען צו העברעיש, און וואס מער אידיש וועט זיך טוליען צו העברעיש, אלץ לעבעדיגער וועט עס ווערן, אלץ פרוכטיגער.

פיין. עטליכע מעלדונגען. געדענקט, מיר האבן גערעדט אז ס'איז היינט א שמחה און היינט איז א חתונה, און איך וויל אייך אלעמען פארבעטן, גלייך דעם ווען מיר וועלן ענדיגן,

פראיעקטירט אויף טי ווי איז דארטן זיצן די מענטשן און הערן זיך צו און קוקן זיך צו פונקט מיט אונז. איך וויל אויך איך וויל אויך דערמאנען באדאנקען אייניגע מענטשן, טו יונג לעידיס, אסתר גאלדסטין און מינה אספלער, וועלכע האבן אסאך ארבעט אריינגעלייגט אין צוגרייטן קאנפערענץ, און איך וויל איצטער און איך וויל איצטער רופן פראפעסאר ארטור לעמער, מיין מיטפארזיצער, און בפירוש וויל איך עפנטליך אויסדריקן מיין דאנק צו אים, ווייל ער האט זיך אונטערגענומען און האט זיך זייער טיכטיג איבערגעגעבן

די ארויסטרעטונג פון יעקב גלאטשטיין, רעדן ווי דער פארזיצער האט מיר געגעבן דאס רעכט אפאר ווערטער, איך וועל עס נישט טון, איך וועל עס לאזן פאר מארגן ווען ס'וועט מיר אויסקומען סיי אין א רעפעראט און סיי ביי אנדערע געלעגנהייטן נאך צו רעדן. מיר זענען אלע באהערשט פון אזא שטימונג וואס איך געדענק נישט אין די פֿינף און צוואַנציק יאר וואס איך געפין זיך דא אין מאנטריאל, אזא מין פארזאמלונג ווי היינט אין אוונט, און איך האב אסאך מאל געהערט שוין חבר יעקב גלאטשטיין, אן שום ספק ער האט זיך איבערגעטראפן ווייט איבער אלע גלענצענדע רעדעס וועלכע ער האט געהאלטן פריער. ווייל איבער אן איך האב אייגנטליך געדארפן איצטער פארשטעלן אייך דעם צווייטן רעדנער, אבער אזוי ווי ס'האט זיך פארצויגן און אזוי. ווי צום גליק פון שטאנדפונקט פון דעם וואס מיר האבן געהערט חבר גלאטשטיין, נאטירליך נישט פון שטאנדפונקט פון דעם וואס מיר וועלן נישט קענען הערן היינט נאך א רעדע, חס וחלילה, אבער מיר האבן אלע, קיינער פון אונז האט נישט געפילט ווי חלילה קוקן צו שטארק אויפן זייגער, און דעם אמת האט קיינער נישט געקוקט אויפן זייגער ווען חבר גלאטשטיין האט גערעדט. און פארשטייט זיך אז דער זייגער איז אבער געגאנגען גאנץ שנעל, און מיר ווייסן אז ס'וואלט געווען אן עוולה ווען מיר וואלטן איצטער גערופן אהער דאקטער לאנדיס צו האלטן זיין צוגעגרייטן און גוט דורכגעטראכטן רעפעראט מיט זיין עניוות וואס איר זעט אים ווילט עס אויפן פנים, האט ער גלייך מסכים געווען אז מיר זאלן אפלייגן דעם רעפעראט און געפינען אן ארט חוץ זיין הויפט רעפעראט וואס ער דארף האלטן מארגן, טאקע אויף מארגן. ער האט צוויי רעפעראטן, איינעם האט ער וועגן אידיש

אונזער חשוב'ן גאסט וואס האט זייער פיל אטוטן פארגעשטעלט צו ווערן, לייסטונגען, דערגרייכונגען זייער גרויסע, מיר וועלן עס טון מארגן. איך וויל דא ביי דער געלעגנהייט איבערגעבן דאס וואס איר האט אין די פראגראמען געזען, אז דאקטאר לאנדיס איז געקומען אהער ווי א דעלעגירטער

מארגן וועט ער מוזן פרי אויפשטיין. מיר מוזן ליידער דורכפירן די קאנפערענץ אין פארשיידענע טעמעס אין א צייט וואס איז פיל קירצער ווי מיר וואלטן געוואלט, מוזן מיר דעריבער אנהייבן ארבעטן שווער

און וועגן דעם אנדערן טייל פון פראגראם וועט איר שוין מוזן א קוק טון אויפן פראגראם ווייל איך וויל נישט צונעמען קיין צייט, אויבן גרייט מען דערווייל צו דעם קבלת פנים, און מ'האט טאקע געבעטן אז אלע די וועלכע דארפן העלפן דערביי, און דאס זענען אויסגעטיילט געווארן דערצו שוין פריער, נעמען, זאלן טאקע ארויפגיין פריער נאך איידער מיר ענדיגן אין אפאר מינוט ארום די פארזאמלונג. דאס איז אויפן זיבעטן שטאק די קאנפערענץ אויפן זיבעטן שטאק וועט וועט זיין דער קבלת פנים געגעבן דורך עלייד דזשואיש סערוויסעס. הקיצור, מארגן הייבן מיר אן די קאנפערענץ זייער פונקטליך נײַן פֿופֿצן. איך האב געהערט פון אנדערע פון אייך אז זיי וואלטן געוואלט זיין ביי אלע סעקציעס, ליידער האט זיך דאס נישט לאזט זיך דאס נישט, אבער איך ווייס פון ערפארונג פון אנדערע צוזאמענפארן